זאגט די משנה, האשה שאמרה, א פרוי זאגט, אשת איש הייתי, א פרוי וואס איך ווייס נישט צי זי איז א פנויה צי זי איז אשת איש, זאגט זי, זי איז געווען א אשת איש, וגרושה אני, זי איז געווארן גע'גט, נאמנת, גלייב איך איר. שהפה שאסר, דער וואס האט איר גע'אסר'ט אויף דער וועלט, זי אליינס האט זיך דאך זיך גע'אסר'ט, הוא הפה שהתיר, זי האט דאך געהאט א ברירה גארנישט נישט צו דערציילן אז זי איז געווען אשת איש, ואם יש עדים שהיתה אשת איש, אבער אז ס'איז דא עדות אז זי איז געווען א אשת איש. והיא אומרת, און זי זאגט, גרושה אני, איך בין גע'גט, אינה נאמנת, דעמאלט איז זי נישט באגלייבט. דעם זעלבן דין זאגט די משנה איז ביי א שבויה, עס איז נישט דער זעלבער דין, אשת איש איז א איסור תורה, און א שבויה וואס איז דא א חשש נבעלה לעכו"ם איז דאך נאר דער איסור א חשש, קען זיין נבעלה לעכו"ם און וואס פאר א איסור איז אויכעט נישט ווי איסור אשת איש וואס עס איז כרת נאר ס'איז דער איסור פון זונה אויב דער מאן איז א כהן איז אזוי אמרה נשביתי וטהורה אני זי זאגט איך בין געווארן געפאנגען איך בין ריין. כ'בין נישט געווארן נבעל צו אזעלכן וואס טוט מיך מאכן א זונה נאמנת איז זי באגלייבט שהפה שאסר הוא הפה שהתיר וואנעט ווייס איך אז זי איז געווארן געפאנגען איז דאך ווייל זי זאגט און זי אליין אזוי ווי דו גלייבסט איר אז נשבית גלייב איר אויף טהורה ואם יש עדים שנשבית אויב ס'דא עדות אז זי איז געווארן געפאנגען. והיא אומרת טהורה אני און זי זאגט זי איז ריין, אינה נאמנת איז זי נישט באגלייבט. ואם משנישאת באו עדים, זי זאגט נשביתי וטהורה אני, האב איך דאך איר געגלייבט, האט זי חתונה געהאט, נאכהער קומען עדות, הרי זו לא תצא, זאגן מיר לא תצא, איז אנדערע לערנען אז דאס גייט נאר ארויף אויף דעם דין פון נשביתי וטהורה אני, ווייל נשביתי וטהורה אני איז דאך נאר ביי א שבויה וואס איז נאר דא א חשש בעלמא שמא נבעלה לעובד כוכבים ונפסלה לכהונה דעמאלט זאגן מיר אז אם באו עדים משנישאת לא תצא, אבער ביי דעם ערשטן פאל. וואס האנדלט זיך וועגן אשת איש ס'איסור תורה און באו עדים תצא, און אנדערע לערנען אז ס'גייט ארויף אויף די רישא און א כל שכן אויף דער סיפא. רשי, נשביתי, איך בין געווארן געפאנגען לבין עובדי כוכבים וטהורה אני שלא נבעלתי לעובד כוכבים. נאמנת, ומותרת לכהן, זי מותר צו א כהן. אויב נבעלה לעובד כוכבים, איז נאר דער איסור צו א כהן, דעמאלט ווערט זי א זונה, און א זונה איז אסור צו א כהן, צו א ישראל איז זי נישט אסור. ואם משנישאת באו עדים, בגמרא מפרש, די גמרא איז ווייטער מפרש, אהייא קאי, צי דאס גייט נאר ארויף אויף דעם דין פון די סיפא, וואס עס רעדט זיך ביי שבויה, וואס ביי שבויה, איר האט מען מקיל געווען ווייל ס'איז נאר חששא בעלמא שמא נבעלה לעובד כוכבים ונפסלה לכהונה, אבער ביי דעם דין פון רישא וואס איז א איסור תורה אשת איש איז משנישאת באו עדים תצא, און אנדערע לערנען אז דאס גייט ארויף אויף די רישא און אוודאי אויף די סיפא. ברוך השם, מסכת כתובות, דף כ"ב, עמוד א', די גמרא נאך דער משנה. אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, מנין, פון וואנען ווייס איך, להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה, פון וואנען ווייס איך, הפה שאסר, אז די זאך איז אסור ווייס איך נאר ווייל דער מענטש האט דאס אויף זיך גע'אסר'ט, און דער מענטש איז עס גלייך מתיר, ווי טרעפט מען דאס אין דער תורה אז איך זאג דאס אז דער וועלכער דורך זיין כח ווערט עס גע'אסר'ט האט ער רעכט מתיר צו זיין, שנאמר שטייט אין פסוק דער טאטע פון די נערה זאגט, את בתי, מיין טאכטער, נתתי, האב איך געגעבן, לאיש הזה, צו דעם מענטש, לאשה, פאר א פרוי. לאיש, ווען ער האט געזאגט די ווערטער, את בתי נתתי לאיש, כ'האב איר חתונה געמאכט, ער זאגט נישט צו וועמען, אסרה, האט ער גע'אסר'ט אויף די גאנצע וועלט, ער זאגט אז א נשואה.

סברא היא ס'איז א סברא הוא אסרה, ער האט איר גע'אסר'ט והוא שרי לה, אזוי ווי דו גלייבסט אים אז ער האט איר גע'אסר'ט, דארפסטו אים אויך גלייבן אז ער האט איר מתיר געווען. אלא זאגט די גמרא, כי איצטריך קרא, דעם פסוק את בתי נתתי לאיש הזה לאשה דארף איך האבן, לכדרב הונא אמר רב, צו דעם דין וואס רב הונא האט געזאגט פאר רבן, דאמר רב הונא אמר רב, רב הונא האט געזאגט פאר רב, מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה, פון וואנעט ווייס איך אז דער טאטע איז באגלייבט צו אסר'ן זיין טאכטער ווען זי איז א קטנה אדער זי איז א נערה, פון וואנעט ווייס איך אז ער האט רעכט איר מקדש צו זיין? ווי זעען מיר אז די תורה האט געגעבן אין טאטן אויף דעם א רשות? שנאמר עס שטייט אין פסוק, את בתי נתתי לאיש, אז דער טאטע זאגט איך האב איר געגעבן לאיש, זע איך אז ס'איז אפהענגיג אין דעם טאטן אז דער טאטע קען איר מקדש זיין, און אויב דער טאטע קען איר מקדש זיין דארף איך אים גלייבן, איז דאך דאס בידו. הזה למה לי, וואס גייט מען דערציילן די הזה? אויף פה שאסר פה שהתיר דארף איך דאך נישט האבן קיין פסוק, ווייל דאס איז דאך א סברא, וואס דערציילט מען די הזה? ס'גענוג ס'זאל מען שטיין, את בתי נתתי לאיש לאשה. מיבעי ליה, איך דארף דאס זאגן לכדתני רבי יונה, צו דעם דין וואס רבי יונה האט געלערנט. דתני רבי יונה, רבי יונה האט געלערנט, את בתי נתתי לאיש הזה, הזה ולא ליבם. וואס הייסט עס? אין דער תורה איז דאך דא א דין פון מוציא שם רע, ווי עס ווערט דערמאנט ווייטער אין דריטן פרק, אין פערדן פרק, א נערה בתולה, וואס האט חתונה געהאט ווען זי איז נאך א נערה, און דער מאן איז מוציא שם רע אויף איר אז ווען זי איז געוועזן אן ארוסה האט זי מזנה געווען. וואס הייסט ער איז מוציא שם רע? ער ברענגט עדות וואס זיי זאגן עדות אז ווען זי איז געוועזן אן ארוסה האט זי מזנה געווען. איז דעמאלט דאך דער דין כאטש שטענדיג אשת איש איז בחנק נאָר נערה המאורסה קומט סקילה. דאָס איז אויב זינתה. ווי איז אָבער אַז ס'איז שפּעטער געקומען עדות וואָס האָבן מזים געווען די ערשטע עדות, איז דאָך אַ סימן דער מאַן האָט געוואָלט אויף איהר מוציא שם רע זיין, איז דא א דין וענשו אותו מאה כסף, ער דארף באצאלן מאה כסף, און ויסרו אותו מ'גיט אים מלקות, ווייל ער האט מוציא שם רע געוועזן, און די ערשטע עדות וואס זענען געווארן מוזם קומט סקילה ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. איז מיר דא א שאלה אזוי, ס'איז געפאלן צו אים א יבמה, איז דער יבם דער וועלכער דארף איר מייבם זיין, איז מוציא שם רע על נשואי אחיו, פירוש. ער זאגט, עס איז געוועזן ביי דעם ברידער נאך אן ארוסה, ווייל דער דין מוציא שם רע גייט נאר אהן ווען עס איז נאר אן ארוסה געוועזן, זאגט ער אזוי, אז בשעת עס איז געוועזן אן ארוסה ביי דעם ברודער האט זי מזנה געווען, און ער ברענגט אויף דעם עדות. נאכער קומען אנדערע עדות מ'איז מזים די ערשטע עדות. זאגן מיר, האט נישט דער יבם דעם דין ווי מוציא שם רע, ער זאל דארפן באצאלן מאה כסף און ער זאל דארפן באקומען מלקות? ניין, הזה, דער דין גייט נאר אהן, דער טאטע זאגט דאך דארט ביי מוציא שם רע, את בתי נתתי לאיש הזה, און ער איז מוציא שם רע. אבער דער יבם האָט דאָך נישט הזה, דער טאַטע האָט דאָך איר צו דעם מענטש ניט מקדש געווען. תנו רבנן, האָבן די רבנן געלערנט, האישה שאמרה, אשת איש אני, אַ פֿרוי זאָגט זי איז אַ אשת איש. וחזרה ואמרה, פנויה אני, נאַכער זאָגט זי, אַז זי איז אַ פנויה. נאמנת, גלייב איך איר. וואס איז דא די חידוש? אין די משנה איז דאך געשטאנען דער דין, אין די משנה איז די טייטש אזוי, זי זאגט זי געווען א אשת איש און זי געווארן גע'גט. דא אבער מיינט מען עפעס אנדערש ווי די משנה, אין די משנה איז דאך די שפעטערדיגע זאך טוט נישט אפפרעגן די ערשטע זאך, זי זאגט אשת איש, נאר זי געווארן גע'גט, דא אבער זאגט זי, זי קיינמאל נישט געווען קיין אשת איש, פנויה אני, נאמנת, טו איך איר גלייבן. פרעגט די גמרא פארוואס זאל איך איר גלייבן? והא שוויה לנפשה חתיכה דאיסורא, זי האט זיך דאך זיך געמאכט א שטיק איסור, ס'איז דא א דין, א מענטש קען אויף זיך אסר'ן א זאך, זאל טאקע זיין. לגבי אנדער מענטש איז דא א דין על פי שנים עדים יקום דבר, אבער א מענטש לגבי זיך אליין ווי די גמרא האט פריער געזאגט דף ט' איז ער באגלייבט, אזוי ווי א מענטש קען זיך אסר'ן מיט א נדר, אזוי ווען ער זאגט אז די זאך איז אויף אים אסור, ווי די אין די סוגיא פון פתח פתוח ווערט דערמאנט, איז ער באגלייבט, אויב אזוי פארוואס ווען זי זאגט שפעטער פנויה אני, פארוואס זאגן מיר נאמנת? אמר רבא בר רב הונא, ניט אלעמאל איז דער דין אז נאמנת, נאר ער זאגט, די ברייתא זאגט מען אז ס'איז אמאל דא א פאל נאמנת, אויב זי האט פריער געזאגט אשת איש אני נאכער פנויה אני, ווען? כגון שנתנה אמתלא לדבריה, אז זי גיט אמתלא, א טעם, אויף דער זאך, פארוואס זי האט פריער געזאגט אז זי איז געוועזן אשת איש. תניא נמי הכי, האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין דער ברייתא, אמרה אשת איש אני, זי זאגט זי אשת איש, וחזרה ואמרה פנויה אני, נאכער זאגט זי זי איז א פנויה, אינה נאמנת, גלייב איך איר ניט, ווייל שוויה אנפשה חתיכה דאיסורא, ואם נתנה אמתלא לדבריה, אויב זי גיט אן אמתלא צו אירע ווערטער, זי זאגט א טעם פארוואס זי האט פריער געזאגט אשת איש אני, נאמנת, טו איך איר גלייבן. ומעשה נמי, א מעשה איז געוועזן, באישה אחת גדולה, דאס ווארט גדולה דערטייטש א חשוב'ע, שהיתה גדולה בנוי, געווען א גרויסע שיינקייט, וקפצו עליה בני אדם לקדשה, מענטשן האבן איר געוואלט מקדש זיין, ואמרה להם, האט זי געזאגט צו די מענטשן, מקודשת אני, איך בין שוין מקודש. לימים, אין א צייט ארום, עמדה וקידשה את עצמה, האט זי יא מקבל געווען קידושין, אמרו לה חכמים די חכמים איר געפרעגט מה ראית לעשות כן דו זאגסט דאך דו האסט דאך פריער געזאגט אז ביסט מקדשת פארוואס האסטו יעצט מקבל געווען קדושין אמרה להם האט זי צו זיי גענטפערט בתחילה אין אנפאנג שבאו עלי ס'איז געקומען צו מיר אנשים שאינם מהוגנים, מענטשן נישט קיין פאסיגע פאר מיר, אמרתי מקודשת מקודשת אני, האב איך געזאגט איך בין מקודש, עכשיו שבאו עלי אנשים מהוגנים, יעצט עס קומען צו מיר פאסיגע מענטשן, עמדתי וקדשתי את עצמי, האב איך זיך מקדש געווען, דאס וואס איך האב פריער געזאגט אשת איש אני, כ'האב געזאגט איך בין שוין מקודשת אני, איז נישט ווייל כ'האב זיך געוואלט אסר'ן צו דער וועלט, נאר כ'האב געוואלט די מענטשן זאלן מיר נישט באדערן, זאלן מיר נישט וועלן מקדש זיין. וזו הלכה, די הלכה, העלה רב אחא שר הבירה האט ארויפגעברענגט רב אחא שר הבירה לפני חכמים פאר די חכמים באושא, ווען די סנהדרין זענען געוועזן אין דער שטאט אושא, און די גמרא איז פארהאנען אין ראש השנה, דף ל"א דוכט זיך אז די סנהדרין אין די ענדע פון זמן בית שני זענען זיי געווארן געגאנגען צען גלות'ן, איינס פון די גלות'ן איז אושא, און די גמרא רעכנט אויס אין פערטן פרק אסאך תקנות וואס די חכמים האבן מתקן געווען ווען די סנהדרין איז געווען אין אושא. ואמרו, מ'האט געזאגט, אם נתנה אמתלא לדבריה, אז זי זאגט א טעם פארוואס זי האט זיך פריער גע'אסר'ט, נאמנת, טו איך איר גלייבן. בעא מיניה שמואל מרב, האט שמואל געפרעגט א שאלה פון רב, אמרה טמאה אני, זי זאגט זי איז טמא, זי איז א נדה, וחזרה ואמרה, און נאכדעם זאגט זי טהורה אני, וואס איז דער מהו? וואס איז די שאלה מהו? די שאלה צו העלפט אמתלא אדער עס העלפט נישט קיין אמתלא. דאס איז א זיכערע זאך, אן אמתלא זאגן מיר שויה נפשה חתיכה דאיסורא, נאר די שאלה איז צו עס העלפט אמתלא צו נישט, אזוי זאגט תוספות. און א ראיה ברענגט תוספות פון דעם אויך, אמר ליה האט ער אים געזאגט, אף בזו אויך ביי דעם, אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת, שטייט נישט אז צריך אמתלא, אז צריך אמתלא איז א זיכערע זאך, נאר די שאלה איז צו עס העלפט, האט ער געענטפערט, דא איז אויך דער דין, אז אויב זי גיט אמתלא, א טעם אויף די ווערטער, פארוואס האט פריער געזאגט טמאה, גלייב איך איר. תנא מיניה ארבעים זימני, ער האט געלערנט פון אים די זאך פערציג מאל. דאס לשון טרעפן מיר אסאך מאל. ווייטער ווערט עס דערמאנט דף נ', תנא מיניה ארבעים זימני, ודמי ליה, און ס'איז אים געווען גלייך כמאן דמנחא בכיסיה, ווי עס ליגט שוין ביי אים אין בייטל. ס'האט זיך שוין אפגעלייגט ביי אים די זאך, דארטן איז אזוי מוסיף די גמרא די ווערטער אז תנא מיניה ארבעים זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא ליה בכיסיה, איז דא א ווארט אויף דעם, יא, ר' יצחק זאגט אויף דף כ"א אין בבא מציעא אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, אז נאך די פערציג מאל איז געווען גלייך כמנחא בכיסיה, און נאכער האט ער ממשמש געווען יעדן צייט נושא מרא, איך פארשטיי נישט פארוואס דא פירט נישט אויס די גמרא, ווי אזוי די גמרא פירט דארטן אויס ווייטער ודמי ליה כמנחא בכיסיה. זאגט די גמרא ואפילו הכא לא עבד שמואל עובדא בנפשי, כאטש מיר האבן דאך, רב האט דאך געזאגט צו שמואל'ן אז עס העלפט א מעשה'לע, שמואל קריגט נישט אויף דעם, איז דער דין איז טאקע אזוי, אבער שמואל ביי זיך אליין האט נישט אזוי געפירט, איין מאל האט אים געזאגט זיין פרוי אז זי איז טמא, און נאכער האט זי געגעבן א אמתלא לדבריה, און דאך פירש הימנה עד שטבלה. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, שניים אומרים מת, צוויי עדות קומען צו גיין און זיי זאגן דער מאן פון דער פרוי איז געשטארבן, ושניים אומרים לא מת, צוויי עדות זאגן אז דער מאן איז נישט געשטארבן, אדער שניים אומרים נתגרשה, צוויי עדות זאגן אז די פרוי איז געווארן גע'גט, ושניים אומרים לא נתגרשה, און צוויי זאגן זי איז נישט געווארן גע'גט. הרי זו לא תנשא, טאר די פרוי נישט חתונה האבן. ואם נשאת, אויב זי האט חתונה געהאט, לא תצא. אויב נשאת לא תצא, בלייבט זי שוין וואוינען מיט דעם אנדערן מאן, דאך זייער א פלא, היתכן? פארוואס ווילסט איר מתיר זיין חתונה צו האבן? ווייל צוויי זאגן אז דער מאן איז געשטארבן? צו ווייל צוויי זאגן אז נתגרשה? דו האסט דאך צוויי עדות וואס זיי טוען אפלייקענען, די גמרא וועט עס ווייטער פרעגן. רבי מנחם בר רבי יוסי אומר, רבי מנחם בר רבי יוסי זאגט, תצא, אם נישאת זאגן מיר תצא. אמר רבי מנחם בר רבי יוסי, האט רבי מנחם בר רבי יוסי געזאגט, אימתי אני אומר תצא, ווען זאג איך תצא? אם נישאת תצא, בזמן שבאו עדים, אז פריער איז געקומען די עדות וואס זיי זאגן אז לא מת, צו פריער קומען די עדות וואס זיי זאגן לא נתגרשה, דאס הייסט אזוי, פריער קומען צו גיין צוויי עדות וואס זאגן מת, נאכער קומען צו גיין צוויי עדות און זיי זאגן לא מת, ואחר כך נישאת, נאכדעם האט זי חתונה געהאט, ווען ס'איז שוין געווען ביידע פאר עדות, דעמאלט זאגן מיר תצא. אבל, אבל נישאת, אזוי ווי ס'איז געקומען צו גיין די צוויי עדות וואס האבן געזאגט מת, האט זי חתונה געהאט, ואחר כך באו עדים, נאכדעם זענען געקומען די עדות וואס זיי זאגן.

דא איז דאך דא צוויי עדות וואס זיי זאגן זי איז אשת איש, און צוויי זאגן זי איז נישט קיין אשת איש, הבא עליה איז דאך באשם תלוי קאי, דער דין איז דאך יעדע זאך, יעדע עבירה וואס בשוגג איז דא כרת וואס מען דארף ברענגען א קרבן חטאת אויב ס'איז א ספק. דארף מען ברענגען א אשם תלוי. איז דא די טייטש אזוי, נישט מען מיינט הבא עלי' באשם תלוי נאכדעם וואס ס'איז שוין געקומען די אנדערע כיתה לא מת. דער דין אשם תלוי איז דאך אויך ביי א שוגג ברענגט מען למשל ס'איז געליגן צוויי שטיקלעך, איין שטיקל חלב און איין שטיקל שומן. און א מענטש האט נישט געוויסט אז איינס פון די שטיקלעך איז חלב, ער האט געמיינט ביידע זענען שומן, נאכער האט ער איינס געגעסן, נאכער ווערט ער געוואויר אז דארטן איז א ספק, איינס איז געוועזן חלב, קען זיין ער האט געגעסן די חלב, דעמאלט ברענגט ער א אשם תלוי. בשוגג האט ער געטון א ספק חטאת'דיגע עבירה, אבער דארטן נאר ווי דער מענטש ווייסט אז דא איז דא איינס חלב און איינס שומן, און ער ווייסט נישט וועלכעס איז חלב און וועלכעס איז שומן, און ער גייט דאך עסן איינס פון זיי, דארט איז נישטא קיין אשם תלוי, דעמאלט איז ער דאך א מזיד. איז דאס וואס שטייט דא ביי אונז אין גמרא הבא עליה באשם תלוי מיינט מען נישט אז לאחר שבאו עדים די אנדערע וואס זיי זאגן לא מת איז באשם תלוי ניין דעמאלט איז נישטא קיין קרבן דעמאלט טוט ער אן עבירה נאר די טייטש איז במזיד טוט ער אן עבירה נאר די טייטש איז אזוי אז דעמאלט ווען ס'איז געקומען צו גיין צוויי עדות האבן געזאגט מת. און בא עליה נאכער קומט צו גיין צוויי עדות און זיי זאגן לא מת, איז ווערט ער שוין מחויב אויף דער פריערדיגע מעשה אשם תלוי, ס'איז נאך אין דער זאך דא א מחלוקת פון די מפרשים, ממילא ווי אזוי קענען מיר זאגן אז זאל מעגן בלייבן וואוינען מיט דעם מאן? ס'איז דאך א ספק, אשת איש? אפשר זענען גערעכט די עדות וואס זיי זאגן לא נס? אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, כגון שנישאת לאחד מעדיה, זי האט חתונה געהאט צו איינעם פון די עדות וואס זיי זאגן מת, א אשם תלוי נאר דער מענטש וואס ער ווייסט נישט צו ער האט געטון א איסור צו נישט, אבער ער זאגט דאך ברי לי איך ווייס זיכער אז מת. פרעגט די גמרא, דאס האסטו מיר פארענטפערט פארוואס זי איז מותר צו דעם עדות, אבער היא גופא באשם תלוי קיימא, זי איז דאך באשם תלוי, ווייל זי ווייסט דאך נישט וועלכע עדות זענען גערעכט, צו די עדות וואס זאגן מת, צו די עדות וואס זאגן לא מת. ענטפערט די גמרא, באומרת ברי לי, ווען זי זאגט ס'איז מיר נישט קיין שום ספק, איך ווייס זיכער ער לעבט נישט, ווען ער זאל געווען לעבן וואלט ער זיכער געווען געקומען, און אויב ס'איז נישט לבו נוקפו דעמאלט דארף מען נישט ברענגען קיין אשם תלוי. רש"י, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, שניים אומרים מת, צוויי עדות זאגן עדות אז דער מאן פון דער פרוי איז געשטארבן, ושניים אומרים, און צוויי עדות זאגן, לא מת, הרי זה לא תנשא, טאר די פרוי נישט חתונה. ואם נישאת, אויב זי האט חתונה געהאט, לא תצא, מעג זי בלייבן וואוינען מיט דעם מאן. א צווייטע דין, שניים אומרים נתגרשה, צוויי עדות זאגן אז זי איז געווארן גע'גט, ושניים אומרים לא נתגרשה, און צוויי עדות זאגן זי איז נישט געווארן גע'גט, הרי זה לא תנשא, טאר זי נישט חתונה האבן, ואם נישאת אז זי האט חתונה געהאט איז דא שוין דער דין תצא. פרעגט די גמרא, מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא, פארוואס ביי די רישא שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, זאגט רבי יוחנן, אם נישאת לא תצא, און פארוואס ביי די סיפא שניים אומרים נתגרשה ושניים אומרים לא נתגרשה, זאגט רבי יוחנן אם נישאת תצא. אמר אביי, האט אביי געזאגט, תרגמה, איך דארף איינלערנען די רישא וואס רבי יוחנן זאגט אם נישאת. לא תצא רעדט זיך בעד אחד ס'איז נאר געווען עד אחד נישט ס'איז געווארן געלערנט שניים אומרים מת און שניים אומרים לא מת נאר עד אחד אומר מת ועד אחד אומר לא מת איז די טייטש אזוי עד אחד אומר מת ווען איין עדות זאגט מת הימנוהו רבנן כבתרי האבן די חכמים אים געגלייבט אזוי ווי צוויי, אזוי ווי די גמרא זאגט אין אנפאנג פרק האישה שהלך בעלה, זאגט דאך די גמרא מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, דורך די חומרות וואס כ'האב מחמיר געווען אויף איר ביי די ענדע, הקלת עליה בתחלתה, בין איך מקיל אין אנהייב. די גמרא פרעגט דארטן, פארוואס טו איך גלייבן עד אחד ווען ער זאגט מת בעלה זאל מעגן חתונה האבן? זאגט די גמרא, ווייל דער דין איז דאך אז אויב דער מאן וועט צוריקקומען איז דאך תצא מזה ומזה, זי טאר נישט וואוינען נישט מיט דעם מאן וואס איז געווארן מקודש און נישט מיט דעם ערשטן מאן, מיט דעם ריכטיגן מאן, און נאך אסאך קנסות טו איך איר קנס'ענען, זי פארלירט די כתובה און נאך זאכן און נאך זאכן, איז צוליב דיע חומרות וואס כ'בין מחמיר ביי די ענדע, שטעל איך אז זי וועט זיך נישט אריינלאזן אין קיין ספק, נאר זי וועט גוט מדייק זיין אז זי הערט פון עד אחד מת, אפילו איך בין איר מתיר חתונה צו האבן, וועט זי גוט דורכפארשן די זאך. הייסט עס אז דער עד אחד האט א כח ווי צוויי. כדעולא, ווי עולא האט געזאגט, דאמר עולא, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, אומעטום וואו די תורה זאגט איך גלייב איין עדות, הרי כאן שניים, האט דער איינער עדות א כח ווי צוויי. והאי דקאמר לא מת, נאכער קומט צו גיין איין עדות און ער זאגט לא מת. דארטן הוה ליה חד, איז גלייך ווי איין עדות געגן צוויי, ואין דבריו של אחד במקום שניים, און די ווערטער פון איינעם געגן צוויי איז גארנישט, ווייל דער ערשטער וואס איז געקומען האט געזאגט מת האט דעם כח ווי צוויי. פרעגט די גמרא אי הכי, אז דו זאגסט אז ס'איז גלייך ווי איין עדות געגן צוויי, אפילו לכתחילה נמי, זאל זי לכתחילה אויכעט מעגן חתונה האבן. פארוואס זאגט רבי יוחנן לא תנשא, נאר ואם נישאת לא תצא, לכתחילה זאל איך מתיר זיין. ענטפערט די גמרא, משום דרב אסי, מצד הדין וואלט זי געמעגט, נאר צוליב רב אסי'ס זאך. דאמר רב אסי, רב אסי האט געזאגט, שטייט אין פסוק, הסר ממך עקשות פה, ולזות שפתיים הרחק ממך. זיי דערווייטער פון דיר, מענטשן זאלן אויף דיר נישט רעדן. דאס איז די סברה פון די רישא פארוואס לכתחילה לא תנשא, און אויב נישאת לא תצא. סיפא, עד אחד אומר נתגרשה, איין עדות זאגט אז זי איז געווארן גע'גט. נישט מען מיינט אז די גירושין איז געווען נאר פאר אים, ס'איז געווען א כשר'ע גט פאר עדות, אלע זאכן. ועד אחד אומר לא נתגרשה, און איין עדות זאגט אז זי איז נישט געווארן גע'גט. איז דאך אזוי, תרוייהו באשת איש קמסהדי, ביידע זאגן דאך עדות אז זי איז פריער געווען א אשת איש. דארף איך יעצט האבן עדות זאל ווערן אויס אשת איש? והאי דקאמר נתגרשה, דער איינציגער וואס ער זאגט אז ס'איז געווארן גע'גט הוה ליה חד איז דאך נאר איינער, ואין דבריו של אחד במקום שניים, אז איך האב צוויי עדות וואס זיי זאגן אז ס'איז א אשת איש, און איינער זאגט ס'איז געווארן אויס אשת איש, איין עדות טו איך נישט גלייבן. דאס איז די סברה פון ר' יוחנן, די חילוק פון די רישא ביז די סיפא. רבא אמר, רבא זאגט, לעולם תרי ותרי נינהו, איך דארף נישט איינלערנען אזוי ווי אביי האט געזאגט תרגמה בעד אחד אז רבי יוחנן רעדט זיך נישט ביי צוויי עדות נאר עד אחד מת ועד אחד אומר לא מת, עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד לא נתגרשה, ניין, רבא זאגט לערן אזוי ווי שטייט. וראה רבי יוחנן דבריו של רבי מנחם ברבי יוסי, רבי יוחנן איז געפעלט די ווערטער פון רבי מנחם ברבי יוסי וואס כ'האב פריער געזאגט אין דער ברייתא,

אין אמת'ן רבי מנחם בר רבי יוסי האלט זיין דין, סיי ביי מיתה סיי ביי גירושין, אז אויב ס'איז פריער געקומען צו גיין די עדות וואס האבן געזאגט לא מת, צו די עדות לא נתגרשה, דערנאך תצא. אבער ער, רבי יוחנן, געפעלט נאר די רבי מנחם בר רבי יוסי דווקא ביי גירושין, נישט ביי מיתה. ביי מיתה האלט ער טאקע אם ניסת.

אז מת, אבער גירושין, אפילו זי נישט זיכער אז נתגרשה, יכולה מכחשתו, אז דער מאן וועט קומען ער וועט זאגן כ'האב דיר נישט גע'גט, וועט זי זאגן דו האסט מיר גע'גט, איז אויב איך וועל זאגן אם ניסית, לא תצא וועט זי זיך פארלאזן אויף דעם, ווייל זי האט נישט קיין מורא פאר די מאן, זי וועט אים מכחיש זיין, און זי וועט חתונה האבן מכח ספק, זי וועט נישט אזוי פיל מדייק זיין. פרעגט די גמרא, ומי חציפה כולי האי, האט דען א פרוי אזויפיל חוצפה זאל זאגן צו דעם מאן, וואס האט איר נישט געגעט, דו האסט מיר געגעט? והאמר רב המנונא, רב המנונא האט געזאגט, האשה שאמרה לבעלה גירשתני, א פרוי וואס זי זאגט צו איר מאן, דו האסט מיר געגעט, נאמנת, טו איך איר גלייבן, חזקה, ס'איז א פאקט, אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה, א פרוי האט נישט אזויפיל העזה זאל מעיז זיין פאר דער מאן און זאגן, הער נאר, דו האסט מיך גע'גט אין דער צייט האט ער נישט גע'גט? ענטפערט די גמרא, הני מילי, ווען זאגט ר' המנונא, אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה, זי האט נישט די חוצפה, ווען זי נישט גע'גט, האט זי נישט קיין חוצפה צו זאגן זי איז געווארן גע'גט, היכא דליכא עדים דקא מסייעי לה, דארט ווי זי האט נישט קיין עדות וואס זיי העלפן איר צו.

תוספות רי"ד זאגט דא אז די גמרא פרעגט פון רב המנונא איז א סימן די הלכה איז ווי רב המנונא, ווייל די גמרא פרעגט נישט קיין קשיא פון אזעלכן ווי די הלכה בלייבט נישט אזוי, אבער פריער דף כ"א עמוד ב' האט תוספות געזאגט נישט אזוי אז דרך הש"ס להקשות אפילו מדבר דלא הוה הלכתא הכי. רב אסי אמר, רב אסי גייט פארענטפערן וואס איך האב געפרעגט אויף רבי יוחנן, פארוואס שניים אומרים מת און שניים אומרים לא מת, לערנט רבי יוחנן אם ניסת לא תצא, און שניים אומרים נתגרשה און שניים אומרים לא נתגרשה אם ניסת תצא, האט דאך די גמרא געפרעגט מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, זאגט רב אסי כגון דאמרי עדים, די עדות זאגן עכשיו מת, צוויי עדות זאגן עכשיו מת, היינט איז ער געשטארבן, עכשיו גירשה, זיי זאגן היינט איז ער געווארן גע'גט, אה דעמאלט איז א חילוק, מיתה ליכא לברורה, מיתה קען איך נישט מברר זיין, אויב זיי זאגן ער היינט געווארן דערטרונקען, א לייב האט אים אויפגעגעסן, קען איך נישט מברר זיין די זאכן, דעריבער זאגן מיר לכתחילה לא תנשא, ואם ניסת לא תצא, אזוי ווי די רבנן וואס זיי קריגן אויף ר' מנחם ברבי יוסי, און זיי זאגן אם ניסת לא תצא, איי צוויי זאגן דאך אזוי און צוויי זאגן דאך אזוי, דארף איך צוקומען ווי די גמרא האט פריער אריינגעלערנט כשניסת לאחד מעדיה, און זי זאגט ברי לי. אבער גירושין איכא לברורה, אז צוויי עדות זאגן היינט איז זי געווארן גע'גט און צוויי זאגן זי נישט געווארן גע'גט, דאס קען איך דאך מברר זיין, דאמרינן לה, מען זאגט צו איר, אם איתא דהכי הוה אז ביסט היינט געווארן גע'גט, אחוי לן גיטך, ווייז דיין גט, אין א קורצע צייט נאך דעם גירושין, אין זעלבן טאג, אז זי טענה'ט זי האט פארלוירן דעם גט, וועל איך איר נישט גלייבן. רש"י.